איך האב דארטן געהאט א באקאנט הויז די קליינמאנס, זייער עלטסטע טאכטער פאני א גימנאזיסטקע פון לעצטן קלאס, א שיין און קלוג מיידל, האט מיר געוויזן די פלעצער וואס זענען מיט א קורצער צייט צוריק געווען א טייל פון דער שיינער שטאט. א שרעקליכער חורבן איז געבליבן נאך דער שריפה. מיר זענען אנגעקומען צו אן ארט וואס איז נישט לאנג צוריק געווען געדיכט פארבויט, איצט איז דער פלאץ געווען פארוויסט, מיר זענען געקראכן איבער הויפנס פון שטיינער און ציגל און אפגעברענטע ברעטער, דערנאך האבן מיר זיך ארונטערגעלאזן אין א ברייטע נישט טיפע גרוב. דאס איז געווען א שול, האט פאני אויסגערעדט, פון דער שול איז גארנישט איבערגעבליבן אחוץ דעם שטיינערנעם פונדאמענט און צעווארפענע שווארצע ציגל, פריש גראז איז שוין צווישן די ציגל געוואקסן, א פייגעלע האט אהער פארבלאנדזשעט און געסוויטשעט, וואס גייט איר אן פייער? מיר האבן זיך צוגעזעצט אויף א שטיין. איר זעט? האט פאני אנגעוויזן אויף האלב אפגעברענטע שטיקלעך פאפיר וואס האבן זיך געוואלגערט אויף דער ערד. אבער דאס איז נישט געווען קיין פאפיר, דאס זענען געווען שטיקלעך פארמעט, אן אפגעברענטע ספר תורה איז דאס געווען. שטיל זענען מיר געזעסן מיט ארונטערגעלאזטע קעפ. און נישט גערעדט קיין ווארט. א לייכט ווינטל האט פון צייט צו צייט אנגערירט די שטיקלעך פארמעט, דאס פייגעלע האט געפישטשעט דאס פרישע גראז, זאט פון אסאך וואסער וואס מען האט פארגאסן, האט ביסלעכווייז אוועקגעשטופט דעם נוצלאזן קעגנשטאנד וואס האט איר געשטערט צו וואקסן. גאט'ס ווארט. דאָס מוזט איר באַשרײַבן, האָט פֿאַני געזאָגט נאָך אַ װײַלע פֿון שװײַגן. באַשרײַבן? האָב איך אַרױסגערעדט, װי אַזױ באַשרײַבן? איך װײס נישט. אימעצער מוז דאָך דאָס טאָן. איך װאָלט געװאָלט, אַז דאָס זאָלט איר זײַן. מײַן מאַמעס װאָרט האָט זיך מיר דערמאָנט און איז מיר איצט געװאָרן קלאָר. אַזױ באַשרײַבן מײנט, מען מוז עס באשרייבן. עס איז פאראן אן אינערליכע נויטווענדיגקייט אין דעם, און אויב דו טוסט עס נישט, וועט עס אן אנדערער טון. אבער ווען קיין נויטווענדיגקייט איז נישטא, קען מען דאס פארשטייט זיך טון, אבער מען קען דאס אויך נישט טון. יעדנפאלס, קיין אנדערער וועט דאס שוין נישט טון, און דאס מיינט שרייבן נישט אזוי.

עס האט אויסגעזען נישט ווי אן עקזאמען אין דער רוסישער שפראך, נאר ווי א קריגס-באראטונג, ווי אזוי און מיט וועלכע סטראטעגישע מיטלען זאל מען באקעמפן דעם שונא, און דער שונא זענען געווען מיר, די שילער. מיר אבער זענען געווען אנטשלאסן דורכצוברעכן די פיינטליכע ליניע און אריבערכאפן זיך אויף דער אנדערער זייט אין זיבעטן קלאס, הייסט דאס.

ער וויל זיך באקענען מיט דעם צופעליגן שילער, ער וויל וויסן וואס די שולע האט אויפגעטאן און ווי זי האט ערצויגן די שילער. איך דערהער מיין נאמען און קום ארויס פון הינטער דעם בענקל און פארבייג זיך. איך בין גרייט, נעמט מיך, באקעמפט מיך. מיט אינערליכער פרייד און מיט טיפער צופרידנקייט דערמאן איך זיך נאך היינט צו טאג וועגן מיין געשפרעך

פון דער ערשטער פראגע וואס בילעצקי האט מיר געשטעלט האב איך דערפילט אז דאס רעדט צו מיר א פריינד, נישט קיין פערזענליכער פריינד, נאר א פריינד פון דעם קורס, פון דער שיינער רוסישער שפראך, א מענטש וואס איז פארליבט אין דעם זין און שיינקייט פון ליטעראטור, מיט דעם אינסטינקט פון א געבארענעם דערציער, פּעדאַגאָג און מענטש פֿון קולטור, האָט דער מעדאַלן באַהאַנגענער קריסט דערפֿילט אין דעם ייִדישן בחור מיט די מעלאַנכאָלישע אויגן אַ פֿונק פֿון דעם, וואָס איז אויך געווען אין זײַן אייגענעם האַרצן. בילעצקי האָט געשטעלט פֿראַגן ווי צו אַ גוטן באַקאַנטן, און איך האָב געענטפֿערט אויף זיי ווי דער גוטער באַקאַנטער. מיר האָבן זיך פֿאַרטיפֿט אין דעם געשפּרעך. און פארקראכן אין דאסטאיעווסקי'ס ווערק. באלד האט דער דירעקטאר געמאכט א דערשראקן פנים, ווייל פון דאסטאיעווסקי אדער טאלסטאי האבן די שילער נישט געטארט גארנישט וויסן. בילעצקי האט דאס געוואוסט, פארשטייט זיך, נאר געמאכט זיך נישט וויסנדיג. און ווען איך האב ווייטער גערעדט וועגן דאסטאיעווסקי'ס ראמאנען, האבן דער דירעקטאר און מיין לערער קראסניענסקי אנגעהויבן שטראלן. איך שטעל אייך מיט פארגעניגן א פינף, האט דער שטרענגער רעוויזאר געזאגט צו מיר, איר וועט אוודאי וועלן פארזעצן אייער בילדונג און פארן קיין פעטערבורג, אויב איר וועט דארפן מיין הילף ווענדט זיך צו מיר. אבער וועגן פארן קיין פעטערבורג איז נאך געווען צו פרי צו רעדן, איך האב דא געדארפט דורכמאכן דעם לעצטן זיבעטן קלאס, און דאס איז געווען נישט קיין גרינגע זאך. געשמאק. מיר, די אידישע שילער, פילן שוין איצט גאנץ נאנט דעם דרוק, און מעגליך אויך דעם אומגליק וואס דערווארט אונז. וואס וועלן מיר טון אויב עס געלינגט נישט אריינצוגיין אין אן אוניווערסיטעט? ווי אזוי וועלן מיר קענען פארדינען אונזער שטיקל ברויט, ארויסהעלפן די עלטערן, די יונגערע מיטגלידער פון דער משפחה? מיר פארזאמלען זיך אפט און רעדן וועגן דעם.

קיין שטעלע וועסטו דאך קיינמאל נישט קענען קריגן. איך ווייס עס, האב איך געענטפערט, אבער איך זוך דאך נישט צו מאכן א קאריערע פון אן אינזשעניער און נישט פון א וואלדמייסטער. וואס איך וויל איז ווערן א שרייבער, און צוליב דעם דארף איך זיין אין פעטערבורג. מיינע פריינט האבן גארנישט געענטפערט. ביידע, ווי אויף קאמאנדע, האבן אנגעהויבן צו קוקן אין א זייט. איך האב פארשטאנען וואס זייער שווייגן האט געמיינט. רעדט מיט א יאלד אויב ער קען אפזיצן פֿיר און צוואַנציק שעה אין קארצער צוליב א מיידל, וועט ער נאך באגיין אסאך אנדערע נארישקייטן. נו, זאל ער פרובן ווערן א פעטערבורגער שרייבער. מעגליך אז דאס האט זיך מיר נאר אויסגעוויזן, אבער אויב דאס איז געווען אזוי, איז עס געווען נישט מער ווי נאטירליך, אט האט דאך מיין מאמע אינגאנצן מיר פארבאטן צו שרייבן, בעסער זאל איך שוין ווערן א צייכענער, א מאלער, אן ארכיטעקט, האט גע'טענה'ט מיין מאמע, אבי נישט קיין שרייבער. אין דער מעגליכקייט אז איך זאל קענען ווערן א מאלער, אדער אפילו א סקולפטאר, האט זי יא געגלויבט און אפילו מער ווי איך אליין. אפשר זאל איך טאקע פרואוון אריינקומען אין דער פעטערבורגער אקאדעמיע פון קונסט, ווער ווייסט? אט איז דער זון פון דעם בלעכער קווארט, וואס קיינער האט נישט געוואוסט פון אים, אריין אין דער אקאדעמיע, און זעה נאר וואס פאר א וואזשנע מונדיר מיט גאלדענע קנעפ ער טראגט דאס. דער לעצטער עקזאמען איז אריבער, די ריאל שולע איז געענדיגט. אכט יאר! אַכט לאַנגע יאָר זענען אַוועק. אַוועק די קינדערשע טעג, די יאָרן פֿון נאַיִווער אומפֿאַרגעסלעכער ייִנגלשער צײַט. אַן אַנדער צײַט, אַ נאָך שענערע וואַרט אויף מיר. מעגלעך, אַז זי וואַרט. מעגלעך, אַז איך וועל זי דורכלעבן, די וווּנדערבאַרע צײַט פֿון סטודענטן-יאָרן אין אוניווערסיטעט, אין דעם אמתן טעמפּל פֿון וויסנשאַפֿט.

דעמאָלט איז זײַן באָרד געװען נאָך האַלב שװאַרץ, איצט זענען זײַנע האָר װי זילבערנע פֿעדיעם אױף דעם שטאָלצן, שײנעם קאָפּ. אַ גוטער מענטש איז דער דירעקטאָר. איצט איז ער נעבעך קראַנק, מען קאָן אים אָפֿט זען אין הױף, װי ער זעגט האָלץ, דאָס האָט אים דער דאָקטער פֿאַרשריבן אַזאַ מיטל קעגן האַרצװײטאָג. פּערעלמאַן אָסיפּ.

דאָס צווייטע מאָל צוליב דער געטין פֿון דער שאָסיי-גאַס. נישט אַזוי לײַכט איז עס געווען פֿאַר דעם אַלטן פּעדאַגאָג צו אַנטשליסן זיך, וואָס צו טאָן מיט מיר. זיכער האָב איך אויך בײַגעטראָגן מײַן חלק אין זײַן האַרצקראַנקייט. מיר קוקן איינער דעם צווייטן אין די אויגן. דאָס איז אַ שטומע שיידונג, אַ זײַ געזונט. מער וועלן מיר זיך קיינמאל נישט טרעפן. אין הארבסט זענען אלע מיינע געוועזענע חברים פון דער רעאלשולע אוועקגעפארן צו האלטן עקזאמענעס אין די פארשיידענע אוניווערסיטעטן. איך אבער בין געבליבן אין ביאליסטאק. אזוי האט באשלאסן די מאמע. איך וועל פארן איבער א יאר קיין פעטערבורג צו פרואוון מיין גליק. דערווייל וועל איך געבן פריוואט שטונדן און אנקלייבן אביסל געלט כדי ארויסצוהעלפן אי דער מאמען און אי זיך אליין ווען איך וועל ווערן א סטודענט. איך בין געווארן א פראפעסיאנעלער לערער. דעם גאנצן טאג, פון פרימארגן ביז דעם טונקעלן אווענט, פלעג איך ארומלויפן איבער די איצט פאר מיר גרוי געווארענע גאסן פון ביאליסטאק, אנקלינגען אדער אנקלאפן ביי א טיר, אפזיצן הינטער דער טיר א שעה, פארלאזן דאס הויז און ווידער אנקלינגען א צווייטע, א דריטע, א פינפטע, אן אכטע טיר. לויפנדיג איבער די גאסן פלעג איך אפט מאל טרעפן זיך מיט מיין געוועזענעם לערער אברהם ירוסלימסקי, ער האט נאך אלץ געגעבן פריוואטע לעקציעס, איצט איז ער געווארן א טיפישער אלטער בחור, געוואוינט אין דעם זעלבן צימער ווי מיט צען יאר צוריק, נישט געלייענט קיין ביכער, קיין צייטונג, נישט געוואוסט וואס עס טוט זיך אויף דער וועלט, וואס עס טוט זיך ארום אין דער שטאט. ער האט געגעסן אין דער פרי דריי הארטע אייער, איבערגעכאפט עפעס אינמיטן טאג, געקומען שפעט אין אוונט אין זיין איינזאמען צימער שלאפן, כדי אויף מארגן אנצוהויבן דרייען די זעלבע קאטערינקע איבער א נייס. אין זיין צימער אויפן טיש איז געלעגן בלויז אן איין איינציגער נומער פון דעם זשורנאל ניווא וועלכער איז שוין אלט געווען ניין יאר. יערוסאלינסקי האט מיטגעבראכט דעם דאזיגן נומער ניווא פון פעטערבורג אין דעם יאר ווען ער האט פארלאזן זיין נישט געלונגן סטודענטן לעבן און איז געפארן קיין ביאליסטאק צו פארוואנדלן זיך אין א פעדאגאגישער מאשין. אין אן אויטאמאט וואס ווען מען באצאלט שיט ער ארויס פון זיך א באשטימטע מאס וויסנשאפט, נישט מער און נישט ווייניגער. דער אויטאמאט דארף דאך גארניט פאר זיך, טראכט נישט, פילט נישט, און טוט זיין ארבעט. ער האט אסאך געלט אין דער באנק, ער האט שוין אפגעשפארט צען טויזנט רובל, האט מען גערעדט וועגן אים.

אַװעקגעגעבן און קײנעם קײן װאָרט נישט געזאָגט. צופֿעליק האָבן מיר זיך דערװוּסט פֿון דעם און אָנגעהױבן צו קוקן אױף דעם אױטאָמאַט, אױף דעם מאַשין-מענטש, אױף דעם װיסנשאַפֿטלעכן ראָבאָט מיט אַנדערע אױגן. און ער האָט זיך װידער גענומען צום אַלטן. װידער דאָס זעלבע, אַן אײנזעמער צימער אין לופּינסקיס הױז, דער זשורנאַל ניװאַ,

אָט אַזױ װי ער, װעל איך אַרומלױפֿן איבער ביאַליסטאָק יאָר-אײַן יאָר-אױס, ביסלעכװײַז װעט פֿאַרשװינדן מײַן יוגנט, ביסלעכװײַז װעט אױסגעװעפּט װערן מײַן פֿאַרלאַנג צו שרײַבן, צו צײכענען, צו לײענען שײנע ביכער. איך װעל זאַמלען געלט, אַ רובל צו אַ רובל. װעל פֿאַרװאַנדלט װערן אין אַ טרױעריקער שטאָט-לעגענדע,

די קאמפאני האט געשפילט אין צירק געביידע וואס איז איבערגעמאכט געווארן אין א מער ווייניגער פאסיגן טעאטער, יעדן אוונט בין איך געלאפן אין טעאטער. וואס אזוינס אייגנטליך האב איך דערזען אין דעם בעטלער סטודענט, אין זשיראפלע זשיראפלא, אין קרעאלקע, אין ציגיינער באראן, אין געישא? איז דאס געווען די נאאיווע אויסגעטראכטע מעשה וואס האט מיר באצויבערט? אדער די יונגע ליבע וואס האט שטענדיג געזיגט נישט קוקנדיג אויף קיינע שטערונגען, אדער די מעלאדישע לייכטע מוזיק וואס איז געווען אזוי אלט פאר דער וועלט און אזוי יונג פאר מיר, אלץ צוזאמען האט מיר געבראכט דעם זיסן טרוים פון א ווייטער נישט עקזיסטירנדיגער וועלט. אז די דאזיגע וועלט איז געווען נישט רעאל, דאס האב איך גוט פארשטאנען, אבער דער כישוף וואס זי האט אויסגעאיבט אויף מיר איז יא געווען רעאל. איך בין ארומגעגאנגען פארטשאדעט פון די אלע זיסע נארישקייטן וועלכע איך האב ארונטערגעשלונגען יעדן אוונט. די טאנצנדיגע שפילעוודיגע מוזיק האט געהילכט אין מיינע אויערן דעם גאנצן נעקסטן טאג. די טעאטער פאנטאזיע איז געווארן פאר מיר לעבן, און דאס רעאלע לעבן האט זיך געשלעפט ווי א בייזער, גרויער לאנגווייליגער חלום. איך האב פארשטאנען אז דאס איז פאר מיר אומגעזונט אז איך טאר זיך נישט אונטערגעבן. ענדליך האט דער טעאטער פארלאזן די שטאט. אבער א לאנגע צייט האב איך נאך געהערט די בארוישנדיגע פוסטע טענער פון די אפערעטקעס. דערנאך אבער איז מיין ליבע צו דער דאזיגער פארם פון טעאטער אינגאנצן פארשוואונדן, אזוי ווי אפגעמעקט. באלד האט אין ביאליסטאק אויסגעבראכן א סענסאציע וועלכע האט מיך פארכאפט פונקט אזוי ווי יעדן איינעם אין אונזער שטאט. אויף דער קופעטשעסקע גאס אין אן אייגענעם הויז האט געוואוינט די משפחה חייקל גראווע. שיין און רואיג האט אויסגעזען דאס ברוינע הויז פון דרויסן, די פענסטער זענען פון אינעווייניג געווען אקוראט באפוצט מיט גארדינען, אן אטמאספער פון ציכטיגקייט איז געהאנגען איבער גראווע'ס הויז. די קופעטשעסקע גאס איז געווען א ליארעמדיגע, א רוישיגע. אינמיטן פון דעם רויש האט דאס הויז געלעבט זיין אייגן שטילן לעבן. דער סוחר חייקל גראווע האט געהאט א זון סאלאמאן און א טאכטער סאני. סאלאמאן איז געווען א שילער פון דער רעאלשולע. מיט אפאר קלאסן העכער פון מיר. א גוטער חבר, א וואוילער בחור. דערצו נאך איז ער געווען פיזיש אנציענד, שיין אין פנים, גוט געבויט. עטליכע מאל איז מיר אויסגעקומען צו זיין אין גראווע'ס הויז. איך האב זיך באקענט מיט סאלאמאן'ס טאטן, וועלכער איז געווען א שווייגנדיגער, א צוריקגעהאלטענער איד,

עס איז געווען ווי די אויגן אירע וואלטן געווען באדעקט מיט א פארהאנג און זי וואלט דורך אים ארויסגעקוקט אויף דער וועלט. אירע זאפטיגע ליפן זענען געווען אביסל געשוואלן, שיין פארמירט. דער קאליר פון איר פנים איז געווען א טונקעלער. עפעס אזיאטישעס איז געווען אין איר שיינקייט. זי איז געווען פאררעכנט צווישן די גאר שיינע מיידלעך פון דער שטאט. און ביאליסטאק איז געווען נישט ארעם אין זיי, אבער פארערער האט זי געהאט אסאך ווייניגער ווי אנדערע מיידלעך. זעלטן ווער עס פלעגט אריינקומען אין דער ציכטיגער ברוינער הויז מיט די שטייפע קאלטע גארדינען אויף די ריין געוואשענע פענסטער. אויף דער גאס האט זי זיך באוויזן אויך זעלטן, און דאס אויך שטענדיג אליין, קיינמאל נישט מיט א חבר'טע. גייענדיג פארביי די ברוינע הויז האב איך געזען סאניען זיצענדיג ביים פענסטער, זי האט געקוקט אויף דער גאס, אויף דער ליארעמדיגער פראזאישער אידישער גאס וואס איז איר געווען באקאנט פון קינדהייט אן. די זעלבע לאנגע אידישע וואגענס אנגעלאדען מיט וואל, געשלעפט פון אידישע פערד, געטריבען פון אידישע פורמאנעס, די זעלבע ייִדישע זאַפֿטיקע סקאַרבאָװע אױסרופֿן, אױסגעשרײען און באַגריסונגען, דאָס זעלבע קנאַקן מיט דער לאַנגער בײַטש איבער דעם רוקן פֿון ייִדישע פֿערדלעך, הײַנט דאָס זעלבע, װי נעכטן, װי אײערנעכטן, און דאָס זעלבע װעט זײַן מאָרגן, און נאך אסאך מארגנס שפעטער, ביז עמעצער, א פרעמדער, אן אומבאקאנטער, א ניי אנגעקומענער וועט זי ארויסרייסן פון דער אידישער קופיעטשעסקער גאס. די גרויסע, אביסל אויסגעסטארטשעטע אויגן, באדעקט מיט א פייכטן הויך, קוקן זשעדנע ארויס אין דער וועלט. די פול-בלוטיגע ליפן, געשוואלן פון אינערליכער קראפט, אויפגעבלאזענקייט און רייפע ליידנשאפט זענען האלב געעפנט, אזוי ווי זיי וואלטן געווארט אויף א קוש. דאס פענסטער איז ווי א ראם פאר דעם דאזיגן יונגן פנים, וועמענס עקזאטישע, פרעמדע שיינקייט פאסערט דא גארנישט אריין. א פרעמדלענדישע, עקזאטישע בלום, מיט צארטע פארבן און מיט שטעכנדיגע דערנער, דאָס איז געווען דער איינדרוק פון איר שיינקייט. סאָניע גראַווע פאַרטראַכט זיך, זי הערט שוין נישט דאָס קנאַקן פון דער בייטש, זעט נישט די לאַנגע וואָגנס באַלאָדן מיט וואָל וואָס שלעפּן זיך צום וואָקזאַל. אין אירע געדאַנקען זעט זי דעם אומבאַקאַנטן, דעם פרעמדן, דעם דערלייזער. ער וועט זי באַפרייען פון דער קופּיעטשעסקער גאַס, ער וועט דיר געבן אן אנדער פענצטער, אן אנדער געגנט, אן אנדער שפראך, און אן אנדער וואס? אה, זאל זיין וואס עס וויל, אבי אוועק, אוועק פון דאנען. און דער פרעמדער, דער אנדערער האט זיך באוויזן. דאס איז געווען דער שטאט-דאקטער איוואן גלאוואצקי, א קריסט, ווי אזוי האבן זיי זיך באקענט? איך ווייס דאס נישט, אבער זיי האבן זיך געטראפן. דער שטאט דאקטער איז געווען אין אנהייב דרייסיגער, אבער אויסגעזען האט ער עלטער. זיין פנים איז געווען בלאס, זיינע שווארצע האר זענען פריצייטיג געווארן שיטער, קליינע שווארצע וואנצעלעך האבן אים געמאכט ווי זיין ענליך צו אן אויסלענדער און נישט צו אן אמת'ן רוס. עפּעס פֿרעמדס, נישט פֿרײַנדלעכס, נישט האַרציקס האָט זיך געפֿילט אין זײַן פּערזאָן. ער איז תּמיד געװען אָנגעטאָן עלעגאַנט, נישט אױפֿפֿאַלנד און מיט גוטן געשמאַק. די שטאָט האָט אָנגעהױבן רעדן װעגן דער נײַער געשעעניש, חײקל גראַװעס טאָכטער גײט אַרום מיט דעם גאָראָדסקױ! שטאטישן דאקטאר. אט האט מען זיי ביידן נעכטן געזען פארנדיג אויף א דראזשקע אינמיטן העלן טאג, און זי שעמט זיך גארנישט, זי באהאלט זיך נישט, זי האט פאר קיינעם קיין מורא נישט, נישט פאר איר טאטן, נישט פאר ביאליסטאק, און נישט פאר גאט. וואס זשע וועט זיין פון דעם? נו, וואס איז דא נאך צו פרעגן? נו, וועט זי זיך שמד'ן און חתונה האבן מיט דעם קריסט? שמד'ן? וואס רעדט איר? קיינער האט זיך קיינמאל נישט געשמד'ט אין ביאליסטאק. חייקל גראווע, דער כשר'ע איד וועט עס נישט דערלאזן. ער וועט פארשפארן די טאכטער אין זיין ציכטיגער ברוינער הויז און זי נישט ארויסלאזן. אבער גיי פארשפאר א דערוואקסענע מויד מיט גרויסע אויגן וואס בלישטשען מיט אן אינערליכן פלאם פון יוגנט און ליידנשאפט. שוין גענוג געווען פארשפארט, גענוג געזעסן ביים פענצטער הינטערן פארהאנג. צוריק צו דער קופעטשעסקער גאס, צו די אידישע וואגנס איינגעשפאנט מיט אידישע פערד אונטערגעיאָגט פֿון ייִדישע פֿורמאַנעס וואָס רעדן דעם כּשרן, וואַרעמען און געזונטן לשון, די שפּראַך פֿון איר מאַמען? ניין, קיינמאָל נישט! וואָס גייט איר אָן ביאַליסטאָק? אָט פֿאָרט זי אין דער דראָזשקע איינע אַליין אָן איר חתן, און אַ קליינער, קוים באַמערקבאַרער שמייכל בלאָנדזשעט אַרום אירע מולאַטישע ליפּן. זי האַלט אַ שירעם איבער איר קאָפּ, מען זעט נישט אזעלכע שירעמס ביי אונז, עס איז א ווארשעווער פאראסאל, זיכער א מתנה פון דעם קריסט. לייכטע שאטנס פאלן אויף איר פנים און גיבן אים צו א באזונדערן שעלמישן פארפירערישן פרעמדן חן. אנטקעגן, אין זיין אייגענער בריטשקע, פארט דער פאליציי-מייסטער, ער דערזעט סאניען, הויבט ער אויף די האנט צו דעם קאזירעק און סאלוטירט איר. ער קען זי שוין, זי איז שוין דאָרטן צווישן זיי, אין זייער קרייז. ביאַליסטאָק קאָכט זיך. ביאַליסטאָק ווערט אַלץ מער אויפֿגערעגט. אין פֿריִערדיקע צײַטן וואָלט די שטאָט ווי איין מענטש זיך אַ נעם געטאָן צו דער זאַך, מען וואָלט עס נישט צוגעלאָזט. אין פֿריִערדיקע צײַטן, און איך געדענק זיי נאָך, איז געווען אוממעגלעך זיך צו באַווײַזן שבת מיט אַ שטעקן אין גאַס. קיין אידישער יונגערמאן האט נישט געוואגט צו פאררויכערען א פאפירוס אום שבת, אן עירוב האט זיך געצויגען, אויב נישט ארום דער גאנצער שטאט, איז ארום די שמאלע געסלעך פון חנייקעס פון די פיאסקעס, אבער דער עירוב איז שוין לאנג פארשוואונדען, א טראמוויי איז שוין געלאפען איבער די גאסען און געפירט די ביאליסטאקער אינטעליגענץ אין וואלד זווערינעץ צו די דאטשעס און צו דעם זומער טעאטער ראסקאש. עס זענען שוין געווען טעלעפאנען און וועלאסיפעדן, און מיט אפאר מאנאטן צוריק האט זיך אפילו באוויזן א פארבלאנדזשעטער אויטאמאביל. איז ווער און ווי אזוי וועט מען איצט אריינלייגן אין חרם חייקל גראבע'ס טאכטער פאר שמד'ן זיך? און גאר אין גיכן האט זי זיך געשמד'ט לויט דעם ארטאדאקסיש רוסישן פראוואסלאוונעם גלויבן. האט חתונה געהאט מיט דעם שטאטישן דאקטער גלאוואצקי און ביידע זענען פארשוואונדן פון ביאליסטאק, צוערשט געפארן קיין ווארשע און דערנאך ערגעץ ווייטער. נאך א לאנגע לאנגע צייט נאכדעם האט די שטאט געקלונגען מיט סאניע'ס נאמען, געטרויערט נאך א פארלארענער טאכטער, זיך געבייזערט, גע'ערגערט זיך, געלאכט מיט ביטערן צאָרן און פֿאָרט אַרײַנגעוואָרפֿן זי אין חרם, אין אַן אַנדער חרם, נישט אין דעם, פֿון וועלכן עס רעדן די אַלטע ספֿרים, דעם נײַעם, דעם מאָדערנעם חרם, האָט אַרויפֿגעלייגט אויף דער משומדת די קראַפֿט פֿון וואָרט, דער קיין מאָל נישט שטאַרבנדיקער פֿאָלקס-לשון, די קיניגלעכע מאַכט פֿון גאַסן-פּאָעזיע. סאָניע גראַוויס נאָמען איז געבליבן לעבן אין די לידער.

נישט צוויי, זיי אלע און נאך אנדערע האבן אן אויפהער איבערגעחזרט די ווערטער וואס זענען מיטאמאל געווארן באקאנט אין דער גאנצער שטאט. אינמיטן נאכט, פון חייקל'ס הויז גנב'עט זיך זיין בת ארויס. דאס זעלבע ליד, נאר אביסל איבערגעמאכט די נעמען פון די העלדן, האט מען אין גיכן אנגעהייבן צו זינגען וועגן אן אנדערער אידישער טאכטער וואס האט זיך אויך גע'שמד'ט און אויך פארבונדן איר לעבן מיט א קריסט. זי איז געווען א קליינע חנעוודיקע בלאנדינקע מיט גאלדענע קוטשעראווע האר, מיט א פריינטליכן, שוין צופיל פריינטליכן, שמייכל און אומשולדיקע העלע אויגן. זי האט זיך ציכטיג אנגעטאן, געהאט א בויגזאמע שיינע פיגור, קליינע הענטלעך און פיסלעך. מיט יארן צוריק איז זי געווען א שילערין פון מיין מאמען אין איר נישט דערלויבטער שולע. אויב איך האב קיין טעות נישט, איז איר נאמען געווען טיקוצינסקי. זי האט געוואוינט לעבן דעם סאמען מארק-פלאץ. א הויכער גאראדאוואוי, פאליסמאן, א זשלאב, מיט צוויי קעפ העכער פון איר, איז געווענליך געשטאנען אונטער איר פענסטער, דער טראדיציאנעלער פלאץ פאר אלע ראמעא'ס און דזשוליעט'ס, טאקע מיט דעם ראמעא, מיט דעם פראסטן ביאליסטאקער גאראדאוואוי, איז אונזער דזשוליעט אנטלאפן פון שטאט, אנגענומען דעם קריסטליכן גלויבן און אוועקגעפארן קיין אמעריקע, קיין שיקאגא. מען איז געלאפן פון ביאליסטאק, פון שטעט און שטעטלעך, פון דער טשערטא אוסיעדלאסטי, די געגנטן וואו אידן איז געווען דערלויבט צו וואוינען, די מאדערנע געטא האט געהאלטן די נשמה פון מענטשן אין קייטן. זאל עס זיין דורך בילדונג אדער דורך געשעפטס פארבינדונגען, געלט, חתונה אדער אפילו דורך שמד'ן זיך, אבי אנטלויפן, אבי נישט דערשטיקט צו ווערן, אבי ארויסצורייסן זיך אין דער ווייטער ברייטער וועלט וואס וועט געבן גליק, פרייהייט און באקוועמליכקייטן, איז מען טאקע דארטן געווען גליקליכער ווי דא? איז די ברייטע וועלט טאקע געווען ברייטער און פרייער? אט האט די מומע אולגא, מיין מאמע'ס שוועסטער, געשריבן פון אמעריקע, אוי, ווי ענג עס איז איר געווען אין אמעריקע'ס ברייטסטער שטאט, אין ניו יארק. זי האט דארטן שווער געארבעט, איר געזונט איז געווען אונטערגעבראכן, אבער איצט שרייבט זי גייט איר בעסער, זי האט חתונה געהאט מיט א פיינעם געבילדעטן מאן, א געוועזענעם רוסישן סטודענט האלאנד, זיי האבן א טאכטער וועלכער מען האט לכבוד מיין שוועסטער אנא א נאמען געגעבן אנעט. מיין ברודער הערמאן האט געשריבן פאסטקארטלעך פון אן אנדער אויך זייער ברייטער וועלט פון בערלין, דייטשלאנד. ווי הארצלאז די דייטשע קרובים אונזערע האבן זיך באצויגן צו אים, נישט לאנג האט ער זיך אויפגעהאלטן אין בערלין און איז אוועק געפארן קיין דארמשטאט אין דער קליינער דייטשער אוניווערסיטעט שטאט וואו עס האבן אויך שטודירט זיינע חברים פון ביאליסטאק די ברידער מאקאווסקי. הערמאן האט זיך אנגעשלאסן אין זייער קרייז און געפילט זיך אסאך גליקליכער ווי אין בערלין. ארום פסח האב איך באקומען פון הערמענען א בריוו פון דארמשטאט, איך געדענק דעם אינהאלט כמעט ווארט פאר ווארט. ליבער אסיפ. זיי זייער פארזיכטיג מיט דעם דאזיגן בריוו און גיב אכטונג ער זאל נישט אריינפאלן אין פרעמדע הענט, די מאמע טאר אויך נישט וויסן פון דעם. מיט א וואך צוריק בין איך קראנק געווארן און די אסיסטענטן פון דר. וואולין האבן מיך גרינטליך אונטערזוכט און געפונען ביי מיר סימפטאמען פון דער קראנקייט, אבער זיי האבן מיך נישט אוועקגעשיקט אין א שפיטאל, נאר געלאזן אינדערהיים, וואו איך וועל זיך שוין אינגיכן אויסקורירן. ווי אזוי די דאקטוירים, איך מיין, דאקטער וואולינ'ס אסיסטענטן, האבן זיך דערוואוסט וועגן דעם אז איך בין קראנק, קאן איך נישט פארשטיין. מסתמא האט עמיצער פון מיינע פריינד זיי געלאזט וויסן. דיין ברודער הערמאן. איך האב איבערגעליינט דעם בריוו איינמאל און נאכאמאל און וואס ווייטער איך האב אים געלייענט האב איך אלץ ווייניגער פארשטאנען. הערמאן איז קראנק? וואס פאר א קראנקייט קען דאס זיין אז דעם דאקטאר'ס אסיסטענטן קומען נישט ארויסגערופענערהייט אים אונטערזוכן? ווער האט ווען עס איז געהערט פון אזא מעדיצינישער באהאנדלונג? אזא זאך טרעפט ווען א מענטש איז גייסטיג קראנק, מען קומט צו אים צו ער וויל דאס צו נישט און מען נעמט אים אוועק אין אן אנשטאלט, אבער דא האבן זיי אים באזוכט און איבערגעלאזט אינדערהיים, חוץ דעם איז דער בריוו געשריבן פון א גאנץ נארמאלן מענטשן, הייסט עס אז עס איז נישט דאס. און צו וואס שרייבט ער מיר די אסיסטענטן זענען פון דאקטער וואולין? איז דען דער דאקטער וואולין אזא וועלט בארימטקייט אז יעדער איינער מוז אים אומבאדינגט קענען? דער נאמען וואולין האט מיר אנגעוועהט אומקלארע געדאנקען. איך האב טאקע געהערט דעם נאמען און דווקא אין ביאליסטאק, אבער נישט אין צוזאמענהאנג מיט דאקטאריי. האב איך זיך נישט אפגעשטעלט אויף די דאזיגע אומקלארע געדאנקען און ווייטער זיך געבראכן דעם קאפ. איך האב אנגעשריבן הערמאנען א לאנגן בריוו, אבער קיין ענטפער האב איך נישט באקומען. נאר מיט אפאר וואכן שפעטער, ווען דער זומער איז געקומען, און די צוויי ברידער מאקאווסקי, וואס זייער פאטער האט געהאט דעם מאגאזין פאר קאלאניאלע סחורות, זענען אנגעקומען פון דארמשטאט קיין ביאליסטאק אויף וואקאציע,

וואס זענען געווען פארבאטן אין רוסלאנד. אבער דארמשטאט איז דאך נישט רוסלאנד, דא קאן מען דאך די דאזיגע ביכער רואיג לייענען, אזוי האבן דער טוץ רוסישע סטודענטן אויך גע'טענה'ט. נישט אזוי איז אבער געווען די מיינונג פון דער דייטשער געהיים-פאליציי. איין אוונט זענען דייטשע זשאנדארמען נישט געבעטענערהייד אריין אין הערמאן'ס צימער און געפונען ביי אים די אלע פארבאטענע ביכער. זיי האבן דערקלערט אז דייטשע סטודענטן, דייטשע בירגער האבן יא דאס רעכט צו לייענען אין די דאזיגע געפערליכע ביכער, ווייל זיי ווייסן ווי אפצושאצן דעם אומזין אין זיי, אבער פרעמדע סטודענטן, באזונדערס רוסישע, טארן דאס נישט טון. ניין. די געהיים פאליציי וועט נישט דערלאזן אז די רוסישע ניהיליסטן, און דערצו נאך אידן, זאלן מיט זייער רעוואלוציאנערער טעטיגקייט אונטערגראבן די הערשנדיקע ארדענונג פון דער דייטשער אימפעריע. דערפאר מוז דער ביבליאטעקאר באלד פארלאזן די שטאט, פארלאזן דייטשלאנד און אוועקגעשיקט ווערן קיין רוסלאנד, וואו מען וועט שוין וויסן וואס צו טאן מיט אים.

יא, איצט איז דער גאנצער בריוו קלאר. די הויפט זאך איז דאך געווען דער וואולין, און פונקט דאס האב איך נישט געכאפט. אבער ווי אזוי האט די דייטשע געהיים פאליציי זיך דערוואוסט פון אייער ביבליאטעק? האב איך געפרעגט. איז עס דען נישט געווען א סוד? מאקאווסקי האט זיך פארטראכט אויף א מאמענט. יא, אייגנטליך האט עס יא באדארפט זיין א סוד, אבער ווי עס זעט אויס איז דאס נישט געווען אזוי, די פאליציי האט געפרואווט זיך אריינמישן, ווייל מיר זענען דאך געווען נישט קיין דייטשע נאר רוסישע, צוועלף מענטשן זענען מיר געווען אינגאנצן, פיר פון ביאלעסטאק, מען קען אפילו זאגן פינף, ווייל מען קען דא צורעכענען אזעפן אויך. וועמען? ווי איז דער נאמען? יונה אַזעף, האָט מאַקאָווסקי איבערגעחזרט, דו קענסט אים נישט. ער איז פֿון אַ קליין שטעטל צווישן ביאַליסטאָק און גראָדנע. אַ מאָדנער נאָמען, אַזעף. יאָ, אָבער אַ וואוילער בחור איז ער, אַ הייסער רעוואָלוציאָנער, אַ גוטער אָרגאַניזאַטאָר. דאָס איז געווען זײַן געדאַנק צו האָבן די ביבליאָטעק. ער האָט דאָך אויך געקאָנט אַרײַנפֿאַלן און ארויסגעשיקט ווערן, מיר וואלטן געכאפט שוין אויף דער גרעניץ, ווען נישט א גליקליכער צופאל וואס דיין ברודער איז געווען א דייטש. האט אזעף דאס פריער נישט געוואוסט? געוויס נישט, קיינער האט עס נישט געוואוסט. דו קענסט דאך הערמאנען ווי צוריקגעהאלטן ער איז. די זאך האט געקאנט זיין גאר ערנסט אי פאר דיין ברודער אי פאר די אנדערע. יא, זיכער, האב איך צוגעגעבן. אבער ווי אזוי האט זיך די געהיים פאליציי דערוואוסט אז די ביכער געפינען זיך דווקא ביי מיין ברודער? דאס פרעגט שוין ביי דער פאליציי, איך ווייס דאס נישט. באמערקונג, דער פאקט וועלכן איך גיב דא איבער איז נישט דערמאנט געווארן אין קיין איינער פון די ביאגראפיעס אדער ערינערונגען וועגן דעם גרויסן פראוואקאטאר יונה אזעף,

וועלכע ער האט אליין ארגאניזירט. אין א שיינעם ווארעמען אויגוסט אוונט האב איך לעבן דער אפטייק גערעדט מיט אן איזוואשטשיק, איך דארף מארגן פרי אוועקפארן קיין פעטערבורג, דערקלער איך אים, צו קען ער צוברענגען מיך און מיין באגאזש צום וואקזאל? יא, ער קען, זיכער! ער וועט קומען מארגן פרי און אנקלאפן אין פענסטער. איך קום אהיים, קוק נאכאמאל איבער מיין קליינעם באגאזש און פיל זיך היפש נענטער צו פעטערבורג. אויף מארגן פרי דערהערט זיך א שטארקער קלאפ אין פענסטער. דאס קלאפט רוסלאנד. דאס קלאפט מיין צוקונפט, מיין שיקזאל. מיט איין ווארט, דאס קלאפט דער נעכטיגער איזוואשטשיק. מיר זיצן שוין ביים טיש און טרינקען טיי, די מאַמע, די שװעסטער, מײַן ברודער יאַקאָב און איך. דער איזװאָשטשיק קומט אַרײַן, טאָפּטשעט מיט די שװערע שטיװל, כאַפּט מײַן קאָרב מיט די אײַנגעפּאַקטע זאַכן, טראָגט דאָס אַרױס, קומט װידער אַרײַן און זאָגט, אַז מען קאָן שױן פֿאָרן. איך שטײ אױף דער שװעל, אַן אומעט כאַפּט מיך אַרום. אױף אַ מאָמענט קומט מיר דער געדאַנק, אַז איך טו עפּעס ניט שײנס, נישט ערלעכס. איך אנטלויף פון מיין אלטע היים, איך לאז איבער מיין מאמען, די שוועסטער, זיי בלייבן דא, איך לויף אוועק. איך וויל האבן אנדערע פריינד, איך גיי איבערן הויף, יעדער שטיין אונטער מיינע פיס איז מיר באקאנט, איז פאר מיר לעבעדיג. סוף פון קאסעט פֿינף, המשך קאסעט זעקס.